א גוטן טאג, היינט איז מאנטאג פרשת ויחי, איך מאך א שיעור אביסל פריער ווייל אזוי ווי דאנערשטאג וועט דאך זיין עשרה בטבת און צו ווארטן ביז דאנערשטאג און זאגן די אלע וויכטיגע זאכן וועט דאך זיין שפעט, מאך איך יעצט א שטיקל שיעור און שטעל עס אויף קעסטל נײַן וואן וואן. אבער דאס איז נישט דער שיעור פון די וואך. כ'האב שוין געזאגט, נישט יעדער טאג וואס הייבט זיך אן שלעכט לאזט זיך אויס שלעכט, און נישט יעדער טאג וואס הייבט.

האט אלעס געלאזט, ער טאנצן און ס'איז געקומען ער גייט נעמען קער פונעם סיסטעם, דערווייל ליטל דיד ווי נאו ער האט באקומען דרייסיג טויזענט דאלער פון ליאו פרידמאן, משה פרידמאן'ס זון און ער איז געגאנגען מנחם אבל זיין משה פרידמאן דער ראש המוסרים. אה, די אלע זאכן שטייט אים נישט גוט, כ'האב אים געהאלטן אין איין זאגן יעדע וואך, די אלע קאראפשען שטייט אים נישט גוט, ער האט גענומען מאליק וואס ער האט מאלעסטעד קינדער אין א האטעל, ס'געווען עקסרעי מאוויס, האט ער אריינגענומען זעקס בחורים מ'האט אים נאר געטשארדזשט אז ער האט אריינגענומען איין קינד אין א קאר און מ'האט אים געגעבן צוויי חדשים און ער מוז גיין פאר טערעפי, ער האט שוין פארקויפט זיין הויז ווייל זיין ווייב האט געוויסט ער גייט אויף אייביג זיצן, די אלע גארביטש מוזן זיך ענדיגן. און אונז פייט מיר די אלע זאכן טוט ענד נעיל, משה פריד דער אבי אבות המוסרים האט טאקע מער געלט פון אונז, אבער אין אמעריקע איז נישטא אזא זאך אז דו ביסט אן ארעם מאן, צו דו האסט נישט אזויפיל געלט קענסטו נישט טוהן וואס דו ווילסט, און אז דו האסט אסאך געלט קענסטו טוהן וואס דו ווילסט, דער איז נאו סאטש טינג, די גאווערמענט האט מער געלט פון יעדן. אונז האמיר אנגעהויבן צו גיין צו אלע צייטונגען, מען האט אנגעהויבן צו באשרייבן טאמפסאנען אז ער האט דאבל סטענדערד פאליסיס, און. די אפריקען אמעריקענס וועם ער האט געזאגט ער וויל שטיצן און ארויס נעמען פון די תפיסות, למעשה די אפריקען אמעריקענס האט ער געטרייט צו העלפן, יעצט איז דא איינער פעטערסאן וואס מען האט אים אויסגעשטויסן אן אויג, און דאס האט געטוהן יאסעלע פליט וואס ער איז אינדרויסן אויף בעיל געווען ווייל ער האט געכאפט א פיקטשער אין א קאורט רום, און אים האט ער געלאזט ווארטן, פארוואס ווייל משה טעראריסט האט געזאגט. דאס איז פון מיינע משלוני טאטש נישט סאו עווערי מאוו הי דיד האמער אונז געהאט דארטן אין די גאווערמענט וואו אונז האמיר עס איינגעגעבן וואטש עס סי לוק סי וואט היז דואינג ער האט זיך איינגערעדט ס'האט מען די פאוער וואוט זיי קענען שוין טוהן וואס זיי ווילן נה נה נה מ'קען נישט איך זעה אין מאנרא אבער זיי האבן נאך א שטערקערע פאוער וואוט ווי דא איז געקומען איין יאסעלע וואלדמאן יאסעלע יארי וואלדמאן הע. יאסעלע האט איבערגעקערט מאנרא, ער לאכט פון רבי'ן, ער לאכט פון יעדן, סאו דאס האט עטס ענק שוין געמעגט אמאל אויסלערנען, יעדער ארעמאן, יעדער צעבראכענער מענטש, יעדער מענטש וואס עס שרייט, עווענטשעלי וועט מען הערן זיין קול, איט'ל דזשאסט טעיק טיים, און אונז זעמער נישט אזוי צעבראכן אויך נישט, אונז זעמער זייער שטארק ביי זיך, און די פאקט דאס וואס ס'דא אזויפיל ירידות איז א סימן אז דאס איז דער אמת'דיגער מלחמה לה' בעמלק מדור דור, עניוועי. אונז האמיר מסביר געווען פאר די גאווערמענט עידזשענסי אז וואלף הערש סאנדער איז א שייגעץ, א גנב, ער האט אפגעגנבעט דארטן די פראגרעמס אין בארא פארק ווי ער איז געזעסן אויף די באורד, ער איז א פרענד פונעם אבי אבות הגנב'ן וואס ער הייסט בערל הייקין, דוב הייקין, די גאנצע מארלענד קאמישען איז געווען כמעט ווי נאר פאר אים, און געמאכט אז מען זאל אים אינוועסטיגעיטן, נאכדעם האט ער געברויכט קאומאו די וואוטס האט ער געמאכט שלום, ער האט מבטל געווען דעם קאמישען. אונז פייט מען ס'זאל צוריק קומען דער קאמישן, אונז וויל מיר האבן ארדענונג, ברוקלין איז א מעידזשער חלק פון די אידנטום אין אמעריקע, און אז אונז האמיר דא נישט ארדענונג, וואס גוט איז עס? נאכדעם איז דא נאך א זאך, דער וואלף הערש סאנדער נאך אזא ביליגע דזשיפסי פאליטישן, זיך גאנגען אויפטוהן אויף א חתונה, איך האב צוגעשטעלט א ביליגן לויער פריד, צו ווייזן נחום ראזענבערג אז ער וועט נישט אנקומען אינערגעץ, ער האט עס געזאגט, ס'איז ריקארדעד. ס'איז דא מענטשן וואס זענען קומען טעסטיפייען דערפאר, ער האט דאס נישט געטארט זאגן, דו ביסט א פאליטישן מיך צו באגראבן? אויף דעם נוצטו טעקס מאני? נאנאנאנאנאנאנאנא, ליסן, דאס איז נישט דוב הייקינד'ס אפיס און נישט די בארא פארקער אפיס, די קאמיוניטי בארד, נאנאנאנא, איטס א דיפרענט אפיס, עניוועי, ס'איז געווארן לעבעדיג. ס'קומען ארויס ארטיקלעך, ס'איז געווען ארטיקלעך אין די צייטונגען, אין דזשואיש וויק איז געווען א מיעסע ארטיקל אז טאמסן איז געקומען צו משה אבות המוסרים, זיין זון ליאו האט געגעבן דרייסיג טויזנט דאלער. אונז ווייס מען פון נאך אסאך געלט וואס מ'האט אים געגעבן, די ארוינישע זייט האט אויך געגעבן, מען מעג געבן, אבער ער קען נישט זיין אזוי קאראפטעד, ער איז געווארן אזוי קאראפטעד, דאס וואס טשארלס היינס האט שוין. אינדייטעט האט ער אויך שוין געלאזט גיין, דער מיסטער טאמפסאן, און ער האט געשפילט אזוי גוט, ער האט געזאגט, יא, און אונז, איך מוז האבן די אלע קעיסעס פון לעבאוויטש, און אונז האמיר געמיינט נעבעך אז ער מיינט עס ערנסט ווייל ער וויל זיי איינזעצן, דערווייל גארנישט, ער האט שוין געהאט זעהט אויס באקומען געלט, דאס איז מיין אסאמפשאן, איך נעם א דיסקלעימער, ער האט שוין מסתם באקומען געלט פון די לעבאוויטש'נס קינדער, און ס'איז שוין געווען. א גאנצע זאך אז ער פארט אויף ארץ ישראל, ער האט עס אפגעשטופט ווייל די היט איז דא, טראסט מי, די היט איז היער. עניוועי, נאך די וואך, די געוועזענע וואך, האט מען אראפגענומען דעם סיין פון די טיר פון וואלף סאנדער פונעם דיסטריקט אטוירני'ס אפיס, מען האט אים ארויסגעווארפן, מען האט אים ארויסבאגלייט מיט צוויי גארדס. ווייל פאר מען גייט ארויס קען מען דאך מיטטראגן זאכן, דעסטרויען עווידענס צו כדומה, מען האט דאס אלעס גענומען, מען האט אים דורכגעטשעקט און מען האט אים ארויסגעטראגן אזוי ווי א חתן פון ביידע זייטן, צוויי באגלייטער, אווי א פארברעכער, און ער איז אינדרויסן, סאו יעצט דארף ער אנהייבן צו זוכן א דזשאב. ווייל קיינער אין די גאווערמענט וועט אים שוין נישט נעמען, און נאכדעם יעצט גייט זיך ערשט אנהייבן דאס וואס כ'האב אייך אייביג געזאגט, דארף ארויסקומען ברוך מרדכי'ס קעיס, ס'דארף ארויסקומען דער קעיס פון די פאוערפול פעמילי, בערל אשכנזי, אלעס גייט יעצט ארויסקומען פארוואס מ'האט קיינעם נישט געטון גארנישט, און טאמפסאן ליגט אין די חלשות, ער האט זיך אויסגעלערנט, משה טעראריסט איז גרויס און שטארק, און ער האט אסאך געלט. און ער האט א גוטן פיסק. אבער איין זאך, ביי די מרגלים שטייט כי חזק הוא ממנו, זיי האבן געטענה'ט אז די מענטשן וואס זיי וואוינען אין ארץ ישראל די כנענים זענען חלילה שטארקער פונעם רבונו של עולם ממנו, פונעם רבונו של עולם. דער טאמפסאן גייט זיך יעצט אויסלערנען אז פראטעקט. פראטעקטן טשילדרען, איך האב אים דאס געווארנט ווען ער איז געלאפן, פראטעקטן טשילדרען איז פארן רבונו של עולם זייער וויכטיג, ענד איף יור נאט גאנא דא איט, עסטו האבן אזא מפלה אז אזאנס האסטו נישט געהאט, און ער הייבט עס שוין אן צו זען, צו ער האט מורא פאר מיין קללה? נעה! ער זעט אז ער פארט נישט גוט, אלע צייטונגען פרעגן, זיין אפיס גייט נישט אין קאנסיסטענס. אז אפילו ווען מען האט אויסגעהרג'עט אן אויג פאר א עפריקען אמעריקען לאזט ער דעם חברה'מאן וואקן, שטעל דיר פאר מילא מען האט געוואלט בלינד מאכן נחום ראזענבערג איך בין דאך נישט קיין עפריקען אמעריקען איך האב דאך קיינמאל נישט געפייט פאר סיוויל רייטס, אבער דא האט ער שוין אנגעהויבן צו כאפן א גוטן באגראב, און וואלף הערש סאנדער הי הו לעפס לעסט לעפס בעסט ביסט דאך ארומגעגאנגען אויפטוהן וואס? פארשאפט א ביליגן לויער פאר שניצלער איך וויל דיך פרעגן. שניצלער איז געווען דיין פראבלעם צו דו דארפסט דעקן א בודזשעט יעדן טאג צו יעדע וואך פאר דיין ווייב און די קינדער און די אייניקלעך און מסתמא האסטו מארגעטשעס צו צאלן סאו יעצט גיי בעט פון שניצלערן אפאר טאלער ער זאל דיר העלפן צאלן דעם מארגעטש. דו אפגעריסענער אייזל, ביסט דאך אזא נישט פאליטישן, ווען דו האסט עס געטוהן, דו האסט מיר געוואלט וויי טוהן, האסט עס זייער גוט געטוהן, וואס גייסטו ברעגן ביי א חתונה אין פאבליק? דעט וואס טו בעד. עניוועי, דאס איז דער חילוק צווישן א פאליטישן און צווישן א בהמה. דאס איז די חילוק צווישן א געמאכטע מכשפה און א געבוירענע מכשפה. דו ביסט נישט קיין פאליטישן. עניוועי. דאס איז געווען די ערשטע זאך וואס כ'האב אים געוואלט זאגן, רבותי, ס'קומט נאך בעסערע צייטן. ווייל אונז האמיר געשריגן פאר די גאווערמענט, ס'איז נישט דא א מענטש וואס האט אראפגעברענגט די מלחמה קעגן פעדאפיילס אזוי ווי טשארלס היינס און טאמפסאן. טשארלס היינס האט עס צוואנציג יאר געטון און מ'רייסט זיך יעצט דעם קאפ וויאזוי האט מען דאס צוגעלאזט. שריי איך צו זיי. פיר יאר ארום וועט מען זיך רייסן דעם קאפ וויאזוי מ'האט דאס צוגעלאזט פאר טאמפסאן. סאו, ס'האט זיך גערירט, ס'רירט זיך גוט, רבותי! דעטס אבאוט עז פאר עז איי קען טעל יו. אונז פארמיר ברוך השם זייער גוט און מיט סייעתא דשמיא און דער אייבערשטער זאל ווייטער העלפן. קינדער גייען זיין סעיף וועדער יו לייק איט אר נאט. ענגלאנד האט יעצט געמאכט דאס וואס איך וויל מאכן, אז ס'זאל בכלל נישט דורכגיין דורכן דורכן אפיס פון דיסטריקט אטוירני, מ'דארף נעמען סייקייטריסט, סייקאלעדזשיסט, זיי זאלן דאס פירן. אוודאי זאלן זיין לויערס, זאלן זיין עי די עי'ס. דיסטריקט אטע אסיסטענט דיסטריקט אטוירניס נא נא נא נא נא איר גייט איר גייט פאר זייער נישט גוט נאר פון יעדן דורכפאל האב איך אים געזאגט אז מען לערנט זיך און ס'איז נישט קיין דורכפאל עס איז געווען א לערנען סאו יעצט וועל איך זינגען א שטיק לידעלע לכבוד זיין ארויסגיין סאו לאנג איטס בין גוד טו נאו יו. סאו לאנג, איטס בין גוד טו נאו יו. ביי ביי מיסטער סאנדער, טריי טו געט א גוד דזשאב, ביקאוז יו ניד טו קאווער יור בודזשעט. סא, דאס איז געווען די ערשטע זאך, יעצט קומט נאך צוויי וויכטיגע פונקטן. קודם האב איך געוואלט זאגן מיין יעדן יאר א תענית'דיגע דרשה אז יעדער ווער ס'האט מעדעצינען, ער האט מיחושלעך, זאל וויסן אז ער זאל פרעגן א דאקטאר, און נאכדעם זאל ער פרעגן א רב, און וואס די רב וועט אים זאגן דאס זאל ער טון, ער זאל נישט ווערן א בורדען פאר די פעמילי, קריגן א סטראוק, און נאכדעם וועט די גאנצע פעמילי זיין מיט אים ביזי טאג און נאכט, זיי וועלן נישט קענען דאווענען, זיי וועלן נישט קענען לערנען, און ער אליין וועט אויך נישט קענען לערנען. סאו דאס וויל איך אז מען זאל וויסן. יעצט איך וויל זאגן פארן עולם, ס'איז דא די ד' צומות, עשרה בטבת איז איינע פון די ד' צומות, פון די פיר פאסטן, אבער עשרה בטבת למעשה איז הארבער פון די אלע אנדערע דריי פאסטן, די אנדערע דריי פאסטן ווען ס'געפאלט ווען אום שבת וואלט מען נישט געפאסט ווייל שבת פאסט מען נישט, ווען ס'געפאלט לאמיר זאגן תשעה באב וואס דאס איז זייער א הארבער תענית, געפאלט זיך אום שבת איז עסט מען געהעריג, ס'איז א נדחה. טאמער געפאלט זיך אבער עשרה בטבת אום שבת וואלט מען געמוזט פאסטן אום שבת, וועגן דעם ווען מ'האט געמאכט דעם לוח, הלל הזקן האט געמאכט דעם לוח האט מען אויסגעשטעלט אז ס'זאל זיך נישט קענען געפאלן אום שבת. יעצט דער בית יוסף ברענגט אין סימן. תק"נ אינעם נאמען פון אבודרהם אז עשרה בטבת איז וועגן דעם אנדערש פון אלע אנדערע פאסטינגען אז ווען ס'געפאלט זיך ווען אום שבת וואלט מען געמוזט פאסטן זאגט ער ווייל אין פסוק יחזקאל דארטן ווי דער נביא זאגט וועגן די צומות זאגט דער נביא און ס'איז אין יחזקאל כ"ד זאגט דער נביא היום הזה עשרה בטבת ווערט אנגערופן היום הזה אונז געפינען מיר יום כיפור ווערט אויך אנגערופן היום הזה. יעצט זאגט ווייטער דער אבודרהם אז באמת לויטן מען האט מסדר געווען דעם לוח קען עס נישט געפאלן אום שבת, אבער ערב שבת קען עס יא געפאלן און דעמאלטס פאסט מען ערב שבת אויך. יעצט דער בית יוסף זאגט אז איך טרעף נישט קיין שום טעם פון ווי דער אבודרהם האט גענומען אז עשרה בטבת איז הארבער פון אלע אנדערע פאסטן, יעצט אין כנסת הגדולה שרייבט ער. בשם דעם ספר תיקון יששכר אז דער מקור פון אבודרהם איז גאר א תשובת הגאונים, און אין ספר בני יששכר חודש טבת מאמר י"ד שרייבט ער דעם טעם פארוואס עשרה בטבת איז הארבער, ווייל עשרה בטבת איז אתחלתא דפורעניות און אויף אתחלתא דפורעניות מוז מען מקונן זיין. יעצט כ'וועל ענק זאגן קודם וואס איז געווען די פורעניות מיט אלעם, מ'דארף פאסטן ווייל דעמאלטס. האט דער קעניג פון בבל נבוכדנצר הרשע ארומגענומען ירושלים און ער האט עס געמאכט אין א ענגעניש און מען האט נישט געקענט נישט אריין נישט ארויס עס איז נישט געווען עסן גארנישט אזוי זאגט דער רמב ם אין פרק ה' פון הלכות תענית הלכה ב'. יעצט סתם וויל איך זאגן א באקאנטן רמב ם וואס יעדער ווייסט אבער עס איז כדאי עס איבער צו זאגן דער רמב ם איז אין ריש פרק ה' פון הלכות תענית און דער משנה ברורה איז אין סימן תקמ ט, סעיף קטן א'.

כמעשינו עתה, ס'איז די זעלבע שלעכטע מעשה וואס אונזערע עלטערן האבן דעמאלטס געטוהן, אזוי ווי אונז טוה מיר היינט, והא ראיה עד שגרם להם ולנו אותן הצרות, ווייל לאמיר זאגן אונזערע עלטערן וואלטן געזינדיגט און אונז נישט וואלט דאך אונזער אייבישטער צוריק געבויעט דאס בית המקדש, איז א סימן אז אונז זעמער ממשיך אויפן זעלבן אופן ווי אונזערע עלטערן האבן עס געטוהן, שבזכרון דברים אלו נשוב להיטיב. אז ווען מיר געדענקען די זאכן עמיר שנעל תשובה טוהן, שנאמר והתודו את עונם ואת עון אבותם, על כן חייב כל איש לשים על לבו זאגט דער הייליגער רמב ם ולפשפש במעשיו א מענטש זאל צולייגן זיך צום הארץ און מפשפש זיין די מעשים ולשוב בהם און תשובה טוהן, כי אין העיקר התענית, נישט דער עיקר נאר מ'פאסט. ואין התענית אלא הכנה לתשובה. יעצט די משנה ברורה זאגט דארטן אין סימן תקמ ט סעיף קטן א' אז די מענטשן האנשים, די מענטשן שכשהם מתענים, ווען זיי פאסטן הולכים גייען זיי בטיול, מען גייט שפאצירן, מען האט א קאר, מען פארט ארום, און מען איז עוסק בדברים בטלים.

מדברי הנביאים להתענות בהם, ס'איז א מצות עשה פון דברי הנביאים, ס'הייסט די חכמים האבן אונז געזאגט אז מ'זאל פאסטן, די נביאים האבן דאס מתקן געווען, און אונז האמיר א מצות עשה אז מ'מוז פאלגן אלעס וואס די נביאים האבן אונז מתקן געווען. איז דאס איז דער ענין פון עשרה בטבת. יעצט, דער חתם סופר זאגט, און ס'איז אין די דרשות, אויף חודש טבת יאר ת יאר תק פ זאגט ער דארטן אז דעם טעם פארוואס דאס איז אזא הארבע תענית אז דאס וואלט ווען דוחה געווען שבת זאגט ער אזוי די טומאה איז די עיקר פון אנפאנג ס'הייבט אן צו וואקסן און וואקסן און וואקסן ביז ס'ווערט געענדיגט אזוי ווי א רויעך וואס ס'ווערט אינגאנצן פארלוירן די קדושה איז פונקט פארקערט ביי קדושה איז זייער שווער פון אנפאנג. און ווי מער מען גייט ווייטער ווייטער ווייטער וואקסט עס מער, און וועגן דעם ווערט געברענגט אז אין די קדושה אין המצוה נקראת אלא על מי שגומרה, יעצט די קדושה פון שבת קודש איז נאכדעם וואס דער אייבערשטער האט געענדיגט צו באשאפן די הימל און ערד, עשרה בטבת איז דער אנפאנג פון דעם וואס מען האט אנגעהויבן ארומצורינגלען ירושלים, און ס'האט זיך אנגעהויבן די כוחות הטומאה, דאס איז די פארקערטע ווי די קדושת שבת וואס דאס הייבט זיך אן פון אנפאנג און ס'וואקסט גרעסער און גרעסער, וועגן דעם איז ווען מ'וואלט געזען אז די טומאה וואס מ'האט אריינגעברענגט אין בית המקדש וואס דאס האט חרוב געמאכט עשרה בטבת ירושלים וואלט געווען אזוי שטארק אז ס'וואלט דוחה געווען דעם שבת, ווייל דעם שבת עיקר קדושה הייבט מען ערשט אן ווי מער מ'גייט אריין אינעם שבת, און יענע קליפה. עס הייבט זיך אן מיטן א גרויסע באמבע גראד פון אנפאנג, אזוי איז דער הייליגער חתם סופר מסביר. יעצט, דער חתם סופר זאגט אויכעט אין ספר תורת משה, דאס איז אויף ז' אדר, אז דעם טאג וואס דער מלך בבל נבוכדנצר האט ארומגערינגלט ירושלים, איז געזעסן די בית דין של מעלה מימינים ומשמאילים, איינער האט געטענה'ט אזוי, דער אנדערער האט געטענה'ט אזוי, נאך צוויי און א האלב יאר האבן די משמאילים גובר געווען, און ס'איז חרוב געווארן די בית המקדש. יעצט, אין יעדן דור וואס מ'האט נישט געבויעט דעם בית המקדש איז דאך כאילו נחרב בימיו. קומט אויס אז יעדעס יאר ווערט נאכאמאל נתחדש דער נייער חורבן, און ווען ס'קומט עשרה בטבת זיצן דער בית דין אין הימל און זיי הייבן אן גוזר צו זיין, איינער זאגט ס'זאל יא קאנטיניוען, ס'זאל זיך אנהאלטן דער חורבן, און איינער זאגט ס'זאל זיך נישט אנהאלטן דער חורבן. יעצט, ס'איז ידוע. אויף א צרה וואס איז שוין דורך געגאנגען פאסט מען נישט אום שבת, אבער אויף א זאך וואס ס'גייט געשען א צרה חלילה מעג מען פאסטן אפילו אום שבת, וועגן דעם ווען ס'וואלט געווען עשרה בטבת אום שבת וואלט מען געמוזט פאסטן ווייל ס'נישט אז ס'געשען מיט אפאר טויזנט יאר צוריק נאר יעצט. זיצט נאכאמאל דער בית דין און זענען דן זאל מען איבערלאזן אן חרבן בית המקדש צו זאל מען אנהייבן צו בויען דאס בית המקדש ממילא איז דאס א צרה וואס דאס גייט זיין ווייל טאמער בלייבט עס אזוי גייט עס אזוי בלייבן מיט א חרבן וועגן דעם וואלט עס דוחה געווען שבת אזוי זאגט דער הייליגער חתם סופר יעצט אין ספר מאיר עיני חכמים ברענגט ער א מורא'דיגע זאך אין שער י"ג פרק ב'.

את נשף חשקי כי אתה נרי, אונז זאג מיר פארן הייליגן באשעפער, אונז זעמיר אין אזא גרויסן גלות, אונז האמיר נישט קיין כח אנצוצינדן דער נר חנוכה ווי עס דארף צו זיין, בעט מיר דיך הייליגער באשעפער, דו זאלסט אונז אנצינדן אונזער לעכט, אז ס'זאל אונז לייכטן. זאג מיר ותגיה את חשכי, דער אייבערשטער, דו זאלסט אנצינדן אונזער פינסטערקייט, והאירה, ס'זאל באלייכטן את נשף חשקי. כי אתה נרי, דו באשעפער דו ביסט אונזער לעכט. איז וועגן דעם זאגט ער אז עשרה בטבת איז אזוי גרויס אז אונז בעט מיר יעצט אז די גאנצע נר חנוכה וואס אונז האמיר געצינדן דאס האמיר דאך אונז געטון, רבונו של עולם יעצט גיב דו א צינד אן אונזער הייליגן לעכט. זאגט ער וברצון השם יתברך אין דעם ווילן פונעם אייבערשטן יאיר לכל העולמות והנבראים ויגאלנו מגלות הזה. במהרה בימינו אמן, דורך דעם ווערט אזא מין התעוררות אז דער אייבערשטער זאל אונז וועלן אנצינדן אונזער לעכט אז מ'זאל אונז שוין אויסלייזן פונעם גלות. יעצט, אין ספר הקדוש אור פני משה פון ר' משה פשעווארסקער ברענגט ער אין פרשת לך לך אז מען האט אים מודיע געווען בחזיון לילה, מען האט אים מודיע געווען אינמיטן שלאפן הויעכע סודות, אז אין פסוק ידוע תדע כי גר יהיה זרעך ארבע מאות שנה, אין דעם ליגט די אלע תעניתים, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך איז די ראשי תיבות י', ידוע תדע איז י', ת' איז תשעה באב, כי איז כ' סיוון, גר איז ג' תשרי, אדער גדליה, און יהיה זרעך דאס איז י"ז דאס איז שבעה עשר בתמוז. שטייט זאגט ער שטייט ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה. די גוים וועלן פייניגן די אידן פיר הונדערט יאר. דאס איז די ראשי תיבות אחר שיבנה מקדש. די ארבע מאות שנה איז א' מ' ש', דאס איז א' איז אחר, ש' שיבנה, מ' איז מקדש, אז יצאו ברכוש גדול. וואס הייסט יצאו ברכוש גדול? דאס איז י' ב' ש', דאס איז ישישו בשמחה גדולה. אזוי האט מען אים מודיע געווען פון הימל פארן הייליגן אור פני משה. יעצט א איד האט מיך געפרעגט פאר א יאר אזוי ווי ער פאסט נישט די אלע ד' צומות ווייל ער איז נישט געזונט, ער קומט אבער אין שול און מען וויל אים געבן אן עליה אדער מען שיקט אים צו צום עמוד פרעגט ער מיך וואס צו טון, זאג איך אים לאמיך דיר זאגן, אין שולחן ערוך אין סימן תקס"ו אין סעיף ה שטייט, ס'איז אויך אין מטה אפרים, סימן תר"ב, סעיף קטן, ח. זאגט ער, מי שיודע בעצמו שלא יתענה ווען איינער ווייסט ער וועט נישט פאסטן אין לו להיות שליח ציבור בתענית ציבור וביותר בתפילת המנחה. שרייבט דער לבוש אין סימן תקס"ה סעיף ה דער טעם איז, וויבאלד ער קען נישט זיך אינאיינעם שטעלן מיטן ציבור ווען ער זאגט עננו, ער קען דאך נישט זאגן ביום צום תעניתנו, זאגט ער א ליגנט. און דאס טאר מען נישט. אין ספר אלף למטה שטייט אין סימן תר"ב סעיף קטן י"ד אז דער טעם איז ווייל מנחה איז הארבער, ווייל ביי מנחה האט ער דאך שוין געגעסן, און ווי אזוי גייט ער זאגן עננו מיט א פילן בויך? ביי שחרית קען מען נאך מיקל זיין, דאס הייסט מען טאר נישט, אין שולחן ערוך שטייט מען טאר נישט, נאר דעמאלטס וואלט ער געמיינט אז ס'איז דא א היתר, ווייל אפשר העט ער נאך פאסטן, אבער אז ער ווייסט ער פאסט נישט זאגט ער דאך ליגנט, אבער ביי מנחה איז עס אסאך הארבער. פרעגט מיך דער איד וואס ער זאל טון, זאג איך אים, דו ווילסט מיך פרעגן וואס צו טון? איך וועל דיר זאגן, גיי נישט אין שול, אדער גיי אין א שול וואו מ'וועט דיר נישט געבן א כיבוד. דו קענסט נישט וועגן דעם, וועגן ווייל ווייל מ'שיקט דיך צו און דו שעמסט דיך צו זאגן אז דו פאסט נישט, קענסטו נישט וועגן דעם ווי מ'זאגט מכשיל זיין דעם ציבור. יעצט, ס'איז דא א דין אין שולחן ערוך אז מ'מעג עסן און טרינקען ביזן עלות השחר, נאר טאמער ער איז נישט געשלאפן. טאמער דרימלט ער הייסט עס נישט אז ער איז געשלאפן, טאמער איז ער אבער געגאנגען געהעריג שלאפן טאר ער נישט עסן אדער טרינקען ווען ער שטייט אויף אפילו עס איז נאך אינמיטן די נאכט, נאר אז ער האט זיך אויסגענומען פארן שלאפן אז ער וועט נאך עסן, אזוי שטייט אין שולחן ערוך סימן תקס"ד, סעיף קטן א', און אין משנה ברורה סעיף קטן ב', און סעיף קטן ו'. יעצט דאס איז ביי עסן, די משנה ברורה זאגט אבער אין סימן תקס"ד, סעיף קטן ו', לכתחילה, איז ראוי מען זאל זיך אויסנעמען אויפן טרינקען אויכעט אז ער וועט טרינקען. זאגט אבער די משנה ברורה ווען איינער איז געוואוינט יעדן טאג ווען ער שטייט אויף טרינקט ער א קאווע אינדערפרי און ס'איז נאך פארן עלות דעמאלטס דארף ער זיך נישט אויסנעמען אויפן טרינקען אבער אויף עסן דארף ער זיך יא אויסנעמען יעצט דאס איז דער עלות השחר און נישט דער נץ החמה זאלטס ענק נישט טועה זיין דער תענית הייבט זיך אן פונעם עלות און נישט פונעם נץ און ס'לאזט זיך אויס ביים צאת הכוכבים נישט ביי די שקיעה. מ'מוז ווארטן ביז צאת הכוכבים. יעצט איז אזוי, אין די אנדערע תעניתים איז דא אסאך מורה הוראה'ס וואס זענען מיקל אויף זעכציג מינוט, מ'מוז נישט ווארטן שיטת רבינו תם צוויי און זיבעציג מינוט, ווייל די כלל איז ביי דאורייתא איז מען מחמיר און ביי דרבנן קען מען מיקל זיין, איז אזוי ווי האמיר געזאגט אז די אלע תעניתים זענען דאך נאר א דרבנן, איז במילא ס'איז דרבנן קען מען מיקל זיין. אבער כ'בין יענע מאל אין פאפא קעמפ. און פאפא רב דער ויחי יוסף איז דארט געווען האט ער געזאגט אז צום העשירי דאס טייטש עשרה בטבת זאל מען מחמיר זיין ווייל עס איז אביסל א הארבער תענית. יעצט לאמיר דא צוריק גיין נאכאמאל, ווער ס'האט פראבלעמען זאל נישט קוקן אויף דעם אז ס'איז א הארבער תענית, ער זאל רעדן צום דאקטאר און אז דער דאקטאר זאגט ער טאר נישט פאסטן זאל ער נישט פאסטן, יעצט יום כיפור עסט מען פחות מכשיעור. ביי די אנדערע צומות איז נישט דא די אלע הלכות, זאל ער עסן געהעריג, נאר פארשטייט זיך ער זאל נישט עסן תענוגים, אייזקרים, אייסעס, ער זאל עסן אזא עסן וואס ער מוז האבן. און נאכדעם האב איך געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, רבותי, די וואך גייט זיין קאטאסטראפאל, די קינדער וועלן אהיימקומען מיט פאנטשט אייז, מיט בלעק ענד בלו אייז, ס'וועט זיין א מחיה, רבותי איר זאלט וויסן אז די וואך גייט פרשת ויחי, ס'איז דא דער ואני, און ס'איז דא די ברכות פון יעקב וואס ער בענטשט די קינדער, און מען זאל וויסן אז טאמער די רבי שלאגט זאלט עטס רופן ניין וואן וואן, סעקשועל אביוז מיט פיזיקל אביוז מיט אימאשענעל אביוז איז די זעלבע אביוז, ס'איז יעצט אויך געווען א מעשה, ס'איז געווען א יונגעל אין לעיקוואוד וואס די מלמד האט אים אריינגעשטעלט אין גארבידזש קען, און ער האט געהייסן אלע קינדער זאלן אים אנמאקלען, איז געגאנגען די טאטע און ער האט אים ארויסגענומען פון דארט, ער האט געוואלט שיקן אין אן אנדערע חדר, איז די מאפיא ארבעט דאך מורא'דיג גוט, מען האט אפגעשמועסט מיט אלע חדרים אז מען נעמט אים נישט אן אין ערגעץ, נאך אנדערטהאלבן יאר זיצענדיג און זוכן ווי אים אריינצושטעלן האט אים די טאטע אריינגעשטעלט אין פאבליק סקול, אזוי ווי מען האט געטון דא אין ווילימסבורג. אז דא אין ווילימסבורג זענען גראד געקומען די תלמוד תורה'ס און געזאגט יא איצט נעמען אים גערן אן, דארט האבן זיי אויך געזאגט מען נעמט אים אן, אבער די סוף איז געווען אז ווען מען האט אים ארויס גענומען פון פאבליק סקול האט מען אים ווידער אין ערגעץ נישט אנגענומען, זיי זענען אינו עומד בדיבורו, וואס זיי זאגן איז איין זאך און וואס זיי טוען איז א צווייטע זאך, איז ער געגאנגען און האט אים צוריק געשיקט אין פאבליק סקול, זענען זיי ווידער געקומען די רבנים צו לויפן מען זאל ארויס נעמען מען וועט טון מען וועט טון. און זיי האבן ווידער נישט געטון גארנישט, האט ער אים צוריק געשיקט אין פאבליק סקול, אזוי שפילט מען זיך ארום מיט אידישע נשמות, שעים אן יו אל. רבותי אויב דאס וועט זיין די סעלושען וועט עס יעדער טון, ווען צוואנציג קינדער גייען אין פאבליק סקול מוזן זיי געבן אן עקסטערן צימער, און ס'וועט נישט זיין תערובות דארטן, און זיי מעג מוזן געבן כשר'ס צו עסן, זיי מעג מוזן געבן אפילו א מלמד וואס רעדט אידיש. אונז קען מען זיך נישט לאזן פון די רשעים פון די רבנים וואס זיי טוען מיט אונז, כ'האב שוין לאנג געזאגט מען טאר נישט געבן פאר א רב קיין געלט, מען טאר נישט געבן קיין בנינים, אהרן זלמן לייב שלאגן זיך ארום אויף בנינים וואס אידן האבן געבלוטיגט און געגעבן געלט פארן דברי יואל מען זאל בויען בית חינוך, קומען זיי עס זענען יורשים דערויף, פארשטייסט וואס דא טוט זיך? מען האט עס צוטיילט, מען האט אויסגעגעבן מיליאנען דאלער, דער גוי האט עס צוטיילט, און וואס מיינט עטס גייט זיין? אפאר יאר ארום וועט אהרן צומאכן די אויגן און זלמן לייב וועט זיך אנהייבן די זעלבע מלחמה מען שלאגט זיך שוין ביי זאליקא'ן שלאגט מען זיך שוין ביי אהרן'ען שלאגט מען זיך שוין סאו וואס וואס גייט דאס אן וועגן דעם טענה איך סדארף זיין א שטאטישע קאסע סזאל נישט געהערן פרייוועט פאר א רב בויסט א בילדינג געסט א מיליאן דאלער סזאל זיין א שטאטישע קאסע כהאב גערעדט וועגן דעם אז עס איז געווען וואס האבן געגעבן א מיליאן דאלער פאר בית לפליטות איך האב ארויפגעלייגט אויפן האטליין איך האב געטענה'ט אסאך טענות. קאלט מיך אפ א פרוי, דו ווייסט איך האב דריי קינדער, זיי האבן זיי נישט געוואלט אננעמען. מען נעמט דאך נאר אן ספעשל קעיסעס, נאר דארטן ווי מען פילט מען וועט עפעס האבן צו ס'וועט זיין פראפעגאנדע. יעצט איז געקומען חיים שיע דער מאמזעריקא רעבע, האט דאך נישט קיין געפיל, ווייל שטייט דאך אז איינער וואס האט נישט קיין קינדער טאר ער נישט זיין פון די דיינים, ווייל ער קען נישט הרג'ענען א מענטש א סורר ומורה ווייל ער האט נישט קיין געפיל, ער האט נישט געכאוועט קינדער, איז ער אן אכזר בטבע, דאס איז הלכה אין שולחן ערוך און רמב"ם. סאו די מאמזריקא רב האט מען אריינגעלייגט אז ווער ס'קויפט יעצט א הויז אין מאנסי זאל וויסן אז מ'טאר נישט ארייננעמען נאר אז ער האט באקומען א באוויליגונג פאר ער קויפט דאס הויז, איר הערט וואסארא רוצחים זיי זענען? דער מאמזריקא רב האט נישט געארבעט איין טאג פאר א דאלער, אונז האבן מיר אים געגעבן דאס געלט און ער האט אריינגענומען א רוצח וואס ער הייסט מיילעך שפיצער, איז א רשע מרושע, אמאל האט א באס אראפגעקלאפט א קינד האט ער געהייסן שנעל דער באס זאל אנטלויפן און ער האט געזאגט פאר די פאליס אז ס'גארנישט געשען, רשעים, ער האט גענומען א קינד האט אים געשלאגן מיט א ציצית בענדל ער איז געווען אויף אלע בלאגס. סאו דער ממזריקו חיים שיע בעקט מיילעך שפיצער און מיילעך שפיצער בעקט די ממזריקו. געבן זיי יעצט אריין קיינער זאל נישט קויפן אין מאנסי הייזער, הער וואסארא בעלי בתים זיי ווערן אויף כלל ישראל. נישט געארבעט א פעני פאר זייער געלט, מ'האט צוזאמגעשטעלט פון הקדש געלט, יעצט גייען זיי זאגן ניין מ'וועט נישט ארייננעמען קיינעם, און זיי וועלן זיין בעלעבאס, ס'דא א שטיקל הרחבת הדעת, ער גייט ארויס געבן א גאנצע אריכות, דער חילוק צווישן א גוי אין מאנרא וויפיל אים קאסט הונדערט צוואַנציק הונדערט דרײַסיק טויזנט דאלער א הויז מיט א גארטן, און ווי אין מאנרא קאסט פֿיר הונדערט טויזנט דאלער נאר איין פלעט, וואס איינער טאנצט דיר אויפן קאפ און דו טאנצסט איינעם אונטן אויפן קאפ. איך גיי ארויס געבן ס'איז צוזאמגענומען פון איבעראל ווי אלע ווי די אידן וואוינען וואסערא רשעות מען טוט און דו קאמפעיר עס מיט מיטן גוי אריינגעלייגט וואכן און חדשים ארבעט אויף דעם איז דא אין וויליאמסבורג איז שוין נישט דא צו באקומען קיין דירה שוין נישט דא ס'איז פיניש האט דער עולם זיך געמאכט אביסל מען פארט ארויס אויף מאנסי מאנסי איז אריינגעקומען דאס יאר כמעט צוויי טויזנט משפחות עטס ווייסט וואס דאס הייסט דאס איז געקומען פון וויליאמסבורג און פון בארא פארק קומען אן די רשעים און זיי גייען דאס אויך אפשטעלן פארשטייסט. ברוך מרדכי מיט אלע חזירים וועט מען נישט מסרס זיין, אבער אונזערע אידישע קינדער וואס זיי ווילן אהערשטעלן א אידישן דור, זיי וועט מען זאגן ניין דו קענסט נישט קומען אויף מאנסי, ווער זענען זיי? רבותי איך זאג ענק מ'וועט דא בויען א שטאטישע תלמוד תורה און שלאגן כפרות מיט די ממזריקו מיט די סאטמעריקו און מיט די וויזשניצעריקו, סרול האגער פירט וויזשניצער מוסדות, איר ווייסט ס'איז די ארגסטע מיידל סקול וואס ס'איז דא אין גאנץ מאנסי. ס'איז דאך דא יעדעס יאר ממש צענדליגע מיידלעך וואס זיי גייען ארויס פון אידישן וועג, זיי לאזן זיך נישט, זיי גייען נישט חלילה אנגעטון נישט צניעות'דיג, זיי רעדן וואס מען טאר נישט, זיי האבן חתונה מיט בחורים, זיי פירן נישט קיין אידישע שטוב, ווייל סרול איז נישט קיין מחנך, ר' מאטעלע איז אויך נישט קיין בעל מחנך. דאס איז חברה וואס ער האט געהאט גענוג פאוער ווייל ער איז וויזשניצער רבי'נס א זון געווען, ער האט צוזאמגעשטעלט אפאר דאלער פון די מארמארישע חברה און ער האט געבויעט א מוסד, ער אליין האט אין זיין לעבן נישט געלערנט אין א ישיבה דער ר' מאטעלע, ער זאל וויסן וויאזוי מען פירט א ישיבה. און ווען ער געהערט אמאל אז א בחור האט געפאטשקעט א צווייטן, איז ער געלאפן צום סאטמאר רב ער גייט צושפארן די ישיבה, זאגט אים סאטמאר רב שפאר נישט צו, לערן זיי. האט ער אמאל געלערנט א נעכטיגן טאג? האט ער אמאל געזאגט סרול האגער זאל נישט טאטשן קיין קינדער? האט ער אמאל געזאגט סרול האגער'ס זון מענדעלע זאל נישט טאטשן קיין מיידלעך אין מיידל סקול? ער האט שיער געטאטשט א מיידל, ווען נישט די ווידיאו וואלט זי געווען גערעיפט, און יעצט האט ער א שעדאו, ער גייט אים נאך, עי באלאוני די גאנצע מעשה. סא אונז געבמיר זיי געלט צו בויען מוסדות זיי מיט אונז איינטענה'ן צו מען זאל יא וואוינען אין מאנסי צו נישט. דער סקווערע שייגעץ זיצט און האט ארויסגעגעבן א בריוו זיין בית דין אז מען טאר נישט קויפן קעגן איבער ווייל דאס דער דער טאטע זיינער האט גע לאז אפ דיין טאטע. ס'איז געווען איינער פון די חשוב'סטע אידן אין סקווער געווען א גבאי ער האט איבערגעלאזט גאנץ סקווער געפארן אויף ארץ ישראל ער האט געזאגט אז דער היינטיגער סקווערער פירט זיך אינגאנצן נישט ווי זיין טאטע אוודאי נישט. כ'בין זיכער אבער צו זיין טאטן אז מ'גייט אריין און מ'זאגט אז הערשי ברייער מאלעסטעד קינדער און ער רעיפט קינדער וואן עפטער די אדער וואלט ער עס נישט צוגעלאזט. סא זיי לא די זיי גנב'נען ביי אונז און בארגן אויס די געלט און נעמען צו דאס געלט און זיי בויען מוסדות פאר אונזער געלט. סא און זיי יעצט זענען נאך בעלעבאס דו וועסט נישט קומען אויף מאנסי וועסט יא קומען. רבותי עטס דארפטס ענק ארגאניזירן. דאס רבנות איז געשטארבן. דאס רעבעריי איז געשטארבן. דער גאנצער דרך הבעל שם איז היינט געווארן איין שטיק קאראפשען אז מ'זאל.

אוט אוו טאון, טעקסעס, די קאראליינעס, סאדערן קאליפארניע, רבותי האטס שכל, ווייל מיט די רשעים וועט עטס נישט גוט פארן. סאו ווען די קינדער קומען אהיים מיט בלעק און בלו מארקס די וואך זאלט איר וויסן דאס קומט ווייל ס'גייט ואני, און איך יעקב, פאו! קענסט נישט דעם ניגון? ווייסט נישט וואס דא שטייט? חכלילי זאל אים זיין רויט עיניים די אויגן מיין שטערקער פונעם רויטן וויין.
יא, פאר יעדן ווארט כאפט מען דארט א פראסק. עניוועי. דער זעלבער ענגלישער טשענעל, טשענעל פאר פון ענגלאנד, וואס האט אראפגעברענגט די מלמדים וועגן סעקשועל אביוז, האט מיך יעצט גערופן זיי ווילן קומען אויף אמעריקע ווייל זיי ווילן זיך אריינלאזן אין די סוגיא פון פיזיקל אביוז. אה, די סוף גייט זיין אז דאס וועט ארויסקומען פונקט אזוי ווי עס איז ארויסגעקומען סעקשועל אביוז, און ס'וועט ענק גארנישט העלפן, יו נאט גאנא געט עוועי וויט איט, סאו לאמיר טון צו די זאך פאר ס'ווערט א חילול השם אין די גאס. אזא משוגענער האט מיר אמאל נאכגעשריגן, האסט געמאכט אזא חילול השם? איינער זאגט מיר ער איז געפארן יעצט אין ארץ ישראל מיט א באס, א איד זיצט מיט א צווייטן, ביידע פון, איינער פון אמעריקע איינער פון יוראפ, פרעגט ער וואס זאגסטו צו נחום ראזנבערג, זאגט ער, ער? מיין טאטע האט מיט אים געבויעט אסאך מקוואות, דאס מוז זיין חיים קלמן קליין, ער איז פון מאנרא. זאגט ער, אבער דו ווייסט וואסערא חילול השם ער האט געמאכט? ער האט טאקע געשטעלט די קדושה אויפן פלאץ, אבער א חילול השם! כ'ווייס נישט צו דאס איז חיים קלמנ'ס זון צו נישט, נאר טאמער ס'איז יא, וויל איך דיך פרעגן, חיים קלמנ'ס זון, ס'איז געווען א בעסערע וועג? דו האסט געהאט אן אנדערן וועג? און נאכדעם לאמיך דיך פרעגן א שאלה. זאגסט ס'איז געווען א חילול השם, איך האלט אויך אזוי. נאר איך האלט אז דאס וואס דער רבי האט אונז געשיקט צו פראטעסטירן קעגן די ציוניסטן איז דער זעלבער חילול השם. ס'איז נישט ווייל דאס האט דער רבי געזאגט, אה, דער רבי האט אונז געלערנט. אז דארטן ווי מען טרעט אויף די תורה און אידן טוען עס, איז מען מחיוב מודיע צו זיין אז אונז האבן נישט קיין שום שייכות מיט זיי, סאו אויב יענץ איז נישט קיין חילול השם איז דאס זיכער נישט קיין חילול השם, און ממילא מאך נישט באקט נישט קיין אייגענע זאכן, עטץ האט עס נישט געטוהן, טו בעד, ברוך השם ס'איז געטוהן געווארן, הרבה שליחים למקום. עניוועי, דאס איז נאר געווען א קורצע שיעור אויף ניין וואן וואן, כ'וועל נאך אם ירצה השם האבן א שיעור די וואך. זייטס געזונט און האטס א גוטן, גרינגן תענית מען זאל זיך אויספאסטן, אז דער אייבערשטער זאל אונז שוין אנצינדן אונזער לעכט, אזוי ווי אונז האבן אנגעצינדן די חנוכה לעכט, און ער זאל אונז שוין אויסלייזן פון דעם גלות, ווייל ס'ווערט ארגער ביי די דעי. נעבעך, סיי אין רוחניות ווערט עס ארגער און סיי אין גשמיות, מען קען שוין היינט נישט גיין אין די גאס, מען הרג'עט מענטשן, ס'איז א שרעק וואס גייט פאר. כל טוב, א גוטן טאג.